איך רעד נישט קיין ענגליש אבער איך קען פארשטיין אביסל ענגליש. דאזענט ספיק ענגליש באט הי קען אנדערסטענד סאם ענגליש. אבער איך האב געהערט די הארץ. באט הי הערד דע הארט. און דאס האט מיר ס'האט מיר אנגערירט אין א טיפע פלאץ. ענד איט טאטשד מי אין א אין א דיפ פלעיס אין מיי הארט. ס'האט מיר געברענגט נאכאמאל צו די מחשבה. וואס ר' נחמן ברסלב האט שוין געזאגט פאר צוויי הונדערט יאר צוריק. ענד איט רימיינדעד מי אוו סאמטינג דעט די גרעיט ראביי, ראביי נחמן אוו ברסלב הו איז בעריד אין אומאן אווער טו האנדרעד יערס עגאו סעד. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אויב דו גלייבסט אז מען קען קאליע מאכן, צוברעכן, גלייב אז מען קען פאררעכטן. איט וואטעווער קען בי בראקען קען בי פיקסט. דער תלמיד פון ר' נחמן מברסלב ר' נתן איז מסביר פארוואס האט ר' נחמן געזאגט אם אתה מאמין שיכולים לקלקל וואס איז דער לשון אם אם אתה מאמין, וואסערע שייכות האט אויב דו גלייבסט אז מען קען צוברעכן, גלייב אז דו קענסט פאררעכטן, וואס ליגט אין די ווערטער? סאו היז סטודענט, היז פריים דיסייפעל רבי נתן עסקט די קוועסטשען, וואי דיד די גרעיט ראביי סעי דעט איף יו קען בעליוו דעט סאמטינג קען בי פיקסד,

מען קומט צו א מענ, עס איז דא מענטשן וואס זאגן אה איך איך איך קען שוין נישט תשובה טון, איך קען שוין נישט זיך אומקערן, איך האב פ איך האב צובראכן און איך האב קאליע געמאכט צופיל. There are people who say that this, I I I've done

א מענטש ענטפערט גלייך וואס? ס'שטייט אזוי אין די תורה, און די צדיקים זאגן אז יעדע יעדע יעדע זאך וואס איך האב געטון נישט גוט האט געמאכט א פגם אין די עולמות עליונים מיט די שמות הקדושים, איז איך האב געמאכט אזויפיל אז איך קען דאס נישט פאררעכטן. פיפל טינק דעט אה וואט אייוו דאן פראבעבלי מעיד סאטש ען אימפעקט איווען אין די העווענס אייוו בראקען סאו מעני טינגס הו נאוס וואט וואט איי האב עקאמפלישד ביי ביי אין מיי ברעיקינג דעט איט וואלד בי אימפאסיבל טו פיקס. איך האב פארשמוציג געמאכט מיין נשמה צו שטארק, איך קען עס נישט ריין מאכן שוין. איי סאליד מיי איי דירטיד מיי מיי מיי סאול, מיי גאד גיווען סאול, איטס אימפאסיבל טו מעיק איט קלין אגעין. איז ר' נתן מסביר אז ר' נחמן פרעגט דעם מענטשן

וואס דו גלייבסט, דו גלייבסט פאר די צדיקים אז ס'איז דא עולמות עליונים, ס'איז דא נשמות, ס'איז דא שמות, דו גלייבסט אז דו, די צדיקים זאגן דיר אז דיינע זאכן וואס דו האסט געטון האט קאליע געמאכט, האט צובראכן, האט פארשמוציגט, דאס איז א אמונה, אויב דו גלייבסט, אז דו קענסט קאליע מאכן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, די זעלבע צדיקים זאגן דיר דו קענסט פאררעכטן אלעסדינג, הפה שאסר הוא הפה שהתיר.

סלונים, די חסידות סלונים. האט ער געטייטשט ס'איז דא א פסוק אין תהילים וואס דוד המלך זאגט כרחוק מזרח ממערב. הרחיק ממנו את פשעינו, אזוי ווי ס'איז ווייט מזרח זייט פון מערב זייט, האט דער אייבערשטער מיר געהאלפן אז ער האט דערווייטערט פון מיר מיינע עבירות. The the verse says that as far as east is from west, and that is obviously quite a distance, סייטינג דיס איז אגעין סייטינג א ווערס דעט השם העז דיסטענס אס אין דעט סעים דיסטענס עז פאר עז איסט איז פרום וועסט אס פרום אווער סינס. אז דוד המלך דאנקט דעם אייבערשטן, איך דאנק דיר רבונו של עולם אז האסט אוועק גענומען פון מיר מיינע עבירות און איך בין ווייט פון דעם אזוי ווי ס'ווייט מזרח פון מערב. און קינג דוד וואס טענקינג גאד וואס טענקינג השם דעט פאר מאווינג אוועי פושינג אוועי היז סינס סאו פאר

האו לאנג וואלד איט טעיק פאר א פערסאן טו טורן הימסעלף אראונד טו נאו פעיס וועסט? איין סעקונדע. וואן סעקאנד. ער איז אין פנים פון מזרח און אט איז ער אין מערב. איים לוקינג אין די איסט און נאו איי טורן מיי העד אראונד און איים לוקינג וועסט. זאגט דוד המלך רבונו של עולם איך דאנק דיר אז דו האסט אראפגעברענגט אויף די וועלט דער כח פון תשובה וואס אין איין סעקונדע קען איך ווערן ווייט פון מיינע עבירות אזוי ווי ס'איז גרינג צו אויסדרייען די פנים צו מזרח צו מערב, כרחוק מזרח ממערב, אזוי ווי ס'איז גרינג אויסדרייען די פנים פון מזרח צו מערב, אזוי איז גרינג צו מרחיק זיין אלע מיינע עבירות. סאו קינג דעיוויד סעיז סאו ביוטיפולי דעט דזשאסט לייק איי קען טורן מיי העד אין א פלעש

טורן ענד גאו די אדער וועי. אין די וועלט איז דא היינט אסאך וואס מען טוט און מסתמא איר טוט אויכעט די זאכן פון. אין דעם כח פון פאזעטיוו טינקינג. איר זאגט דאס אויכט אויף ענגליש? מחשבה חיובית, טראכט גוט וועט זיין גוט, אזוי האט געזאגט דער הייליגער צמח צדק, טראכט גוט וועט זיין גוט, אזוי ווי מען קען כלים מאכן מיט טראכטן שלעכטס,